בין איך א וויילע קאפאבל געווען צו גלייבן אז דער עמעצער וועמען דער הארן האט אין שעכט-הויז אדורכגעשטאכן, דאס איז געווען משה איצקעס מלאך המוות, וואס האט שוין געהאט פארנומען א פלאצדארם אין זיין מח. ווי א סאלדאט אין בלאטיקע אקאפעס אין א מלחמה וואס נעמט קיין סוף ניט,

נאר איך גיב דיר א שאנס, דו קענסט אויסלייזן די כאלערע פאר ניט מער ווי צען זלאטעס. צען זלאטעס? וואו זאל ער אנטאפן אזא סומע? פאר די עטליכע גילדן וואס דער טאטע זיינער האט אים אריינגעקליפערט אין דער קעשענע פונעם בלויען כאלאט בעת ער האט אים אפגעשטאט א וויזיט האט משה איצקע אויפן וועג אהיים איינגעהאנדלט מאכארקע, א געלן כעמישן בלייער,

אז א מענטש יעטעלע שטארבט, איז עס דערפאר ווייל די צאל ווערטער וואס גאט האט באשטימט פאר אים ענדיגן זיך, אבער די צאל ווערטער וואס זיינען באשטימט געווארן פאר מיר האבן קיין סוף ניט. אן אנדערש מאל האט ער צוגעגעבן, דו זאלסט וויסן זיין, יעטעלע, אז א מענטש נעמט און שטארבט אוועק, האט ער ניט מיט וועמען צו רעדן.

אָ, ניין! האָט ער געמאָלדן פֿאַר יעטלען זייער פּערזענלעכן אַחרית-הימים. איך האָב אים נעכטן באַגעגנט אויף יאַטקעווער גאַס, האָב איך אים אָפּגעשטעלט און געזאָגט קלאָר און באַשיידלעך, מירן זיך ניט אַריינגנבֿענען אין דער אייביקייט דורך אַ הינטערטיר,

בעת יענעם וויזיט מיינעם זענען די ווענט פון קאמער בלוי געווען. אן אויסגערעגנטער בלויער הימל מיט א גילדענעם העק פון א רעגנבויגן. יעטל האט ארויפגעשטעלט אויפן טיש א פולע שיסל מיט הייסע באבעס, און משה איצקע האט פונאנדערגעוויקלט אן אויסגעשטעפטע מגילה און געליינט פאר מיר א פאראויסזעאונג, א נבואה, אז דער הונגער וועט זיך אין גיכן ענדיגן, איין מענטש וועט אויפעסן דעם אנדערן. ווען משה איצקע האט געליינט זיינע אויסגעשטעפטע שורות, האב איך געפילט ווי די נאדל פון דער זינגער מאשין טאנצט איבער מיין רוקנביין.

הינטערן שווארצן רעגן פון איר שלייער זענען אדורכגעפלויגן קליינע בליצן. באלד האט א רעגן א ברום געטאן ממשות'דיג, זיינע טראפנס האבן זיך צעהיפערט און זענען געשפרונגען איבערן ליימבערגל ווי פישלעך דורך צעריסענע געוועבן פון א שווערער ארויסגעצויגענער נעץ. איכ'ל אייך באגלייטן אהיים. דער אדרעס איז מיר באקאנט, האב איך זי גענומען אונטערן ארעם.

ס'האָט אָנגעהױבן ערבֿ־שטורעמדיק צו טונקלען. אַז קלאַראַ האָט אױפֿגעשלאָסן די טיר און מיר זענען בײדע אַרײַן אין איר דירה און זי האָט אױסגעטאָן דעם שװאַרצן שלײער איז געװאָרן ליכטיקער. אַזױ זעט אױס אַ פּערל װען מען טוט אים אױס פֿון דער מושל. כ'האָב זיך געזעצט בײַ אַ קלײנעם טיש אינקרוסטירט מיט אַצדעקישע געטער. אַנטקעגנאיבער איז געהאַנגען אַ פּאָרטרעט פֿון מאַנועל

גענוג צו טראכטן וואס מען טאר ניט, צו ליינען פרעמדע געדאנקען, ליינט בעסער ציפערן. קלארא האט ארויפגעשארצט א לייכטן ארבל פון איר בלוזע און אויסגעשטרעקט צו מיר אן ארעם ווי געשניצט פון עלפנביין. כ'האב געליינט אירע אנדערש פון אלע בלאע אויסגענאדלטע ציפערן. ס'איז גוט וואס מיר קענען זיך ניט, אפילו אז מיר קענען ליינען דעם אנדערנס געדאנקען, האט קלארא פארהוילן די ציפערן אונטערן ארבל. איך ווייס וואס איר האט געטראַכט וועגן מיר, בעת אונזערע בליקן פלעגן זיך שטום צונויפשלאגן. איר האט געטראכט אזוי, פון דעם וואס די זון טריקנט אויס א בלאטע, ווערט זי ניט בלאטיק.

מסתמא האט קלארא ניט געוואלט ס'זאלן ביי זיין עדות און זי האט פארגעלייגט מיר זאלן זיך זעצן אויפן באגלאזטן באלקאן הינטער ברוקאטענע פארהאנגען. זי האט געבראכט צוויי פרישע טעפלעך קאווע און ס'וואלט מיך ניט געוואונדערט ווען זיי דערטרינקען בעת'ן טרינקען אירע פריינד אירע טרערן. װאָס לענגער איך לעב, האָט קלאַראַ אָנגעהױבן, שטאַרקט זיך אין מיר דער גלױבן, אַז איך בין אַלץ נאָך ניט געבױרן געװאָרן. פֿון דער אַנדער זײַט, לעבט אין מיר אַ לעבן, װאָס איז ניט מײַנס. מען זאָגט אױף אַ זעלבסמערדער, זיך גענומען דאָס לעבן, אָבער אין דער אמתן האָט ער זיך גענומען דעם טױט. איכ'ל באַלד רעדן קלערער. אױב איכ'ל איצטער ניט רעדן, װעל איך שױן אױף דער װעלט ניט רעדן. ווי שוין געזאגט, כ'וועל אויסטון פאר אייך נאקעט מיינע ליפן. אזא אויסדרוק האב איך נאך ניט געהערט, עס איז ניט מיינער, מען רעדט אזוי דארטן פון וואנען איך קום, אבער די נאקעטע ליפן זענען אייערע, מסתמא. ס'קלינגט דער טעלעפאן, קלארא איילט ארויס הינטער די פארהאנגען און באלד קומט זי צוריק, מאנועל'ס א ברידזש קאלעגע, ער וויל קומען אהער מיך טרייסטן, כ'האב אים געזאגט, ניט היינט, כ'בין קראנק, כ'האב אראפגענומען ס'טרייבל מען זאל אונז ניט שטערן. פלוצים איז א האגל-היישעריק פון אייז באפאלן דעם באגלאזטן באלקאן און געשווינד אויפגעפרעסן דאס עלעקטרישע ליכט.

ס'וועט זיין גאר נאענט צום אמת מיין דערציילן אז אין טויטן-לאגער האבן מיר זיך געטיילט מיט אונזערע אטעמס. א טייוול איז ניט קיין פאררעטערין, אבער איך האב זי פארראטן. ווען מ'האט פארברענט מיין מאמען האב איך ניט געקענט מער לעבן. כ'בין געלאפן צו די עלעקטרישע דראטן אויך פארברענט צו ווערן. כ'האב אבער ניט געהאט קיין מזל. די וועכטערס מיט זייערע עלעקטרישע הינט האבן געמיינט אז איך וויל אנטרינען פון לאגער, מ'האט מיך געכאפט א לעבעדיגע און פאר'משפט צו הענגען. ווי אלט כ'בין דעמאלט געווען? אכצן. און כאטש מ'לעבט אזוי קורץ און מ'איז טויט לאנג לאנג, האט עס מיך ניט געארט.

א פרוי האט מיך פארשטאפט ס'מויל, א צווייטע זיך איינגעביסן אין מיין אקסל, און איידער וואס ווען האט זיך העלא שוין געהוידעט צווישן ערד און רויך. דענסמאל איז אין מיר אריינגעוואקסן איר פנים. כ'בין געבליבן לעבן און לעב מיט א פנים פון א צווייטער.

ס'האָט מיך אײַנגעשלונגען און אױסבאַהאַלטן אַ װאַלד. העלאַ האָט מיך אין לאַגער דערצײלט װעגן איר טאַטנס ייִנגסטן ברודער אין אַ שפּאַניש-רעדנדיק לאַנד, איך, װעגן מײַנער אַ מומען אין אַן אַנדער לאַנד, מיר האָבן גוט אײַנגעגראַװירט אין זיכּרון זײערע נעמען און אַדרעסן. געבליבן לעבן האָב איך געװאָלט פֿאַרזוכן דעם האָניק-טעם פֿון גאָרנישט, צוליב װאָס איז דער מענטש באַשאַפֿן געװאָרן?

מיין מומע איז דעמאלט שוין געווען אין גן עדן, דארטן וואו אלע מומעס קומען פריער אדער שפעטער. כ'האב געשריבן צום אינגסטן ברודער פון העלא'ס טאטן, באשריבן אכזריות'דיג אן סענטימענטן ווי אזוי העלא האט אויסגעכאפט מיין פעטלע. זייער גיך ערהאלט איך פון אים א טעלעגראם, בלייבן וואו איך בין,

אַ נידעריקער, אַ ברייטער, זיין קאָפּ ביז צו מיין קין, דער שאַרבן ליסעוואַטע און מויזיש גראָ. וואָלט ער כאָטש אַריין אין אַ הוט? ניין. וואָלט זיין באָרד געווען אַרומגעשאָרן, צוגעקעמט, אָן קאָלטנס? ניין. וואָלט ער געווען אָנגעטאָן אין אַ ברייטן מאַנטל, מע זאָל ניט אַרויסזען דעם הויקער-שפּיץ? ניין.

אויך זיין קרובה'שאפט מיט העלא האט געשפילט א ראלע. כ'בין זיך מודה, וואלט ער געווען א שטאלטנער מאן, וואלט איך ניט געקענט צו אים זיך צורירן. ס'האט מיך אפילו ניט געארט, וואס אין זיין שפאניש-רעדנדיק לאנד פארנעמט ער זיך מיטן האדעווען פערד. גלייך נאכן אסטמע אטאק האט ער מיר געוויזן א סעריע פאטאס פון זיינע אויסדערוויילטע פערד, און גערעדט וועגן זיי אויף זיין לשון און מיט אריינגעבראקטע ווערטער אויף אידיש מיט אזא פארליבטקייט וואס מען הערט ניט אזוי רעדן די סאמע פארליבסטע מענער העלדן אין ראמאנען. מאנועל האט מיך מיטגענומען אין זיין שפאניש רעדנדיג לאנד, כ'בין געווארן זיין ווייב. מיר האָבן זיך אײַנגעטײלט מיט אונדזערע ראָלעס, מאַנועל האָט געהאָדעװעט פֿערד און איך האָב געשריבן זכרונות, געשריבן זײ פֿאַר אײן לײענער, פֿאַר העלאַן. קײן קינדער האָב איך אים ניט געשאָנקען. יאָ, מאַנועל האָט זיך געהאַט באַרימט פֿאַר מיר, אַז ער האָט אַ װוּנדערלעכן זון, צעזאַר.

אויך צעזאר האט פארלוירן זיין טראן, מ'האט אים ארויסגעשליידערט פון זיין מאווזאלעי. עולם גולם האט שוין געקניט פאר א נייעם ליבלינג, א צוויי פיסיגן. מאנועל האט זיך דערמאנט אז ער האט אמאל געלערנט אין א חדר און אז מיר האבן אן אייגן לאנד,

פֿאַראַן אַ כינעזיש ווערטל, ווער סע רייט אויף אַ לייב האָט מורא פֿון אים אַראָפּצוקריכן. ס'ווערטל איז אויך גילטיק פֿאַר מיר, כאָטש געריטן האָב איך ניט אויף אַ לייב, נאָר אויף אַ פֿערד. און וואָס איז מיטן גורל פֿון די הונדערטער בלעטלעך זכרונות מײַנע? כ'האָב זיי געשריבן פֿאַר איין מענטשן.

געשריבן טויזנט נײַן הונדערט זעקס און אַכציק. דער טעם פון פויגל-מילך. צווישן צייטונגען און צייטונגלעך וואס קומען צו פוס און דערפליען צו מיר פון עקן און העקן, האט מיין אויג זיך פאראנקערט אויף א נאמען איינגערעמט אין שווארצן, בערע-לייב, א קענטליכער נאמען.

דא לייען איך און לערן דער עיקרשט ווינטער צייט פונעם צווייטן האלבן טאג ביז אין דער נאכט אריין, פון ווען די שווערע טיר פון דער ביבליאטעק עפנט זיך ביז א גלעקעלע שמייסט אן די שטילקייט מיט א בייטשל קלאנגען, א גוטע נאכט.

אזוי מארגן אזוי איבערמארגן, און יעדער מאל וואו כ'זאל ניט זיצן דו אנטקעגן איבער, ניט אנדערש, א שליח צו פארטונקלען די תורה פון זאראטוסטרא. כ'באשליס, מען דארף זיך מיטן אנטקעגן איבערדיגן באקענען,

צוליב א מיידל מיט אזא נאמען ווילסטו זיך נעמען ס'לעבן? אז א פרינצעסן וואלט אזוי געהייסן וואלט איך אויך ניט געקענט אין איר זיך פארליבן. אירע ליפן האבן דעם טעם פון פויגל-מילך. דערהערט אזא לשון האב איך באקומען פאר דיר גרויס אפשיי. בערע-לייב, כ'וועל איר אפטאן א כישוף און ברענגען אהערצו, אין דיין קעמערל ביים בעקער. דו קענסט ניט איר טאטן.